ער האט גענומען א לקוטי מוהרן האט זיך אראפגעזעצט און געפלויגן אויף א אנדערע לעוועל, און הי אלוועיס לאווד א ביוטיפול ספיריטשול עקספיריענס, וויאזוי קען איך ריטשן נאך עפעס א wow, און עווערי עקספיריענס איז געווען לייק wow, דאס איז עפעס סאמטינג ניו, איך וויל דאס, איך וויל דאס קענען בעסער, איך וויל דאס קענען, און אזא אזא הויל אזא אייביגע מבקש און טורסטי טורסטי און נאך. און דאס איז געווען זיין לייף, ר' יהודה איז אמאל געווען אין אומאן, און ער האט געאטעמט יעדע ווארט, און ער האט געאטעמט יעדע ריר, און יעדע אות, אות, ער פלעגט זיך אריין זעצן און זאגן תיקון כללי, סתם זאגן תהלים, לערנען, דאווענען, צו מ'האט געהאט שיעורים, סתם זיך אזוי רענדאמלי אראפ געזעצט צו לערנען, און איין טאג זאגט מיך יואלי איי ניד, איי עם סאו לייק, לעטס טאלק, קום כאפ מיר א שפאציר, אונז גיימער אויף ברייערוואד לעין. און ער זאגט מיך יו נאו, איך האב געזען דיין קרבתנו קליפ. איך האב געזען ווי דו רעדסט וועגן דעם, און ס'איז לייק טירינג מיין הארט אפארט. און איך האב נישט געוואוסט אפילו דעמאלטס. ער איז נאר מיין פעלאו פרענד עקטער. און ער זאגט מיך, איך האב א זון, איך האב נאך קיינמאל נישט געזען.

איך טראכט צו מיך די אינגל וועט וויסן ער וועט וויסן מיין טאטע האט געטראכט פון מיך יעדע רגע הי אלוועיס מיסד מי הי אלוועיס לאווד מי נאר וויפל פון אונז האמיר די רילעישאנשיפ מיט אונזער טאטע אויך האט ער פארן אונז ווייס מיר נישט אונז מיין מיר אז ער וויל אונז נישט קענען און אונז ווייס מיר אפילו נישט אז דו עקזיסט וואס עס גייט פאר אונז האבן מיר פארלוירן

מאוסט פיפל הו ניו הים ניו הים ביקאויז זיי ווער בויט דואינג אלוועיס אייביג איז ער געווען דארט און אייביג האט מען געדארפט עפעס האבן זענען דארט געווען ווי מ'האט געדארפט אה דאס איז שוין דא ער שוין ער נעמט קער אלוועיס טעיקינג קער אוו משה ס'איז אנבעליוועבל וואס גייט פאר וואס די פעין וואס איז האפפולי דאס קען זיין א מעסעדזש ווייטער אז ס'זאל נישט זיין די מין פעין מ'זאל קענען האבן די טשענס אונז זאל מען קענען פארשטיין אונזער טאטע אין הימל און זאל מען קענען אויך פארשטיין און זאל מען זאל אנהייבן צו זען יעדע זאך אין די ביוטי פון עס וויסן ווי שטארק ער האט אונז ליב יעדע רגע מעיבי דעט וואוד דעט וואוד בי די פעסווארד דו צבי דיין נשמה דארף האבן אן עליה האסט אייביג געהאט ליב געהאט צו האבן ספיריטשול הייס אנקומען צו א מורא'דיגע עקספיריענס פון לערנען עפעס אדער פון פון דיסקאווערן עפעס א מצוה זיצן ביי א שיעור און פשוט זיצן ביי א חבורה אדער סתם אזוי לויפן צו א צדיק און צו א קבר פון א ציון, ווי זענען מיר געגאנגען? סאו דו ביסט ווייטער אין דיין רוחניות'דיגע וועלט, דארט ביסטו נצח נצחים, ביסטו מיט דיינע גן עדן'ס און דיינע עקספיריענסעס, ווייל דאס איז דיין גן עדן, צו האבן נאך העכערע און העכערע מעלה מעלה, אבער דו זאלסט אונז נישט פארגעסן, ווי דו גייסט דארטן, געדענק אונז זעמיר צעשאסן דא, אונז האבן נאכנישט די פעסווארד, שיק אונז די פעסווארד, די תמונות פון נצח.